א גוטן ערב שבת קודש פרשת ראה, עס איז אויך דער ערשטער טאג פון ראש חודש אלול, ראש חודש איז שבת און זונטאג, האב איך געוואלט אביסל רעדן וויאזוי מען גרייט זיך צו צום אלול, און וואס דאס איז אלול, און דורך דעם קומט מען צו צום הייליגן טאג ראש השנה און יום כיפור. קודם האב איך געוואלט זאגן, דער ענין פון אלול און תשרי, די דרייסיג טאג, און נאכדעם די איין און צוואנציג טאג, דאס איז די נ"א יום, דאס איז געמאכט, מען זאל אביסל מער דאווענען ווי מען דאווענט א גאנץ יאר, מיט מער מיט איכות און מער מיט כמות, מער מיט כוונה און מער מיט אסאך מער שעות דאווענען. איך וויל רעדן אביסל קודם אין די גרויסקייט פון תפילה, דער אייבערשטער זאגט פאר משה רבינו רב לך אל תוסיף דבר אלי עוד בדבר הזה, זאגן די חז"ל אין מסכת ברכות דף ל"ב עמוד ב', גדולה תפילה יותר ממצוות ומעשים טובים. תפילה גרעסער פון מצוות און מעשים טובים, שאין לך גדול בתורה ומצוות יותר ממשה רבינו, ס'איז נישט דא נאך א מענטש אויף די וועלט וואס איז געווען גרעסער פון תורה און פון מצוות מער ווי משה רבינו, און פון דעסטוועגן דאך שטייט אין פסוק אז דער אייבערשטער זאגט פאר משה רבינו רב לך אל תוסף, שטייט אבער אין די גמרא ווייטער אפילו הכי האט אים דער אייבערשטער נאכגעגעבן דורך תפילה, ווייל דער אייבערשטער זאגט אים גראד עלה ראש הפסגה ושא עיניך. יעצט ווערט געברענגט אין די ספרי קבלה, ווערט געברענגט, זיי ברענגען נאך א גמרא, אז תפילה האט א כח משנה זיין פון מידת הדין צו מידת הרחמים, און אזוי זאגט אויך די גמרא מסכת סוכה דף י"ד עמוד א', למה תפילה נמשלה לעתר, עתר דאס איז אזא כלי וואס ס'דרייט איבער די תבואה, מ'זעט אסאך מאל מ'פארט אין די קאנטריס ס'האט אזעלכע פיר, שאפענעס וואס ס'שטארט ארויס און מען ווארפט ארויף די תבואה אין די לופט איז פארוואס איז תפילה צוגעגליכן צו אזא כלי? מה עתר משנה התבואה ממקום למקום? אזוי ווי א עתר איז משנה די תבואה ממקום למקום אף תפילת צדיקים כן זעהן מיר דאך אז די כח התפילה איז משנה צו זיין די מענטשן פון מידת הדין צו מידת הרחמים איז במילא איז זייער וויכטיג אז מען זאל אביסל מער מתפלל זיין אין דעם חודש און אין די אנדערע טעג פון חודש תשרי, ווייל ס'קען ממש איבערדרייען פון מדת הדין צו מדת הרחמים. יעצט, אין ספר אור יחזקאל פון ר' חזקאל לעווינשטיין ברענגט ער כמה גדול כח התפילה, והנה ידוע, ס'איז באוואוסט, כח התורה אין לו שיעור, כח התורה האט נישט קיין שיעור, פארוואס? די משנה זאגט דאך תלמוד תורה כנגד כולם.

זאגט ער דארט אזוי, בשעה שכתב הקדוש ברוך הוא על המגילה לכלות את ישראל, די אייבישטער האט געשריבן אויף די מגילה אז מען גייט חלילה פארלענדן גאנץ כלל ישראל, יצאה בת קול בבגדי אלמנות, איז ארויס געגאנגען א בת קול מיט אלמנה'שע קליידער ונתנה קולה בבכי לפני הקדוש ברוך הוא, זי האט אנגעהויבן צו וויינען פארן אייבערשטן, רבונו של עולם, דאס אידישע פאלק גייסטו אונטערברענגען? וגם מלאכי השרת צעקו לקול בכייתה, און די מלאכי השרת האבן זיך גענומען מיטוויינען צום קול. פון די פון דעם בת קול ואמרו ס'האבן געזאגט לפניו פארן אייבערשטן אם ישראל בטלים אויב די אידן וועלן חלילה אונטערגיין, אנו אונז למה אנו צריכים בעולם וואס ברויך מען אונז שוין אויף די וועלט, נאם געקומען וחמה ולבנה אספו נגהם די חמה און די לבנה די זון און די לבנה האבן צוגעמאכט זייער ליכטיגקייט באותה שעה אין די צייט רץ אליהו זכור לטוב בבהלה ער איז געלאפן מיט א בהלה

לכך נגזרה גזירה לכלותם איז נגזר געווארן א גזירה מען זאל זיי פארלענדן מן העולם פון די וועלט אמרו האבות האבן די אבות געזאגט אם עברו על דת ונחתמה גזירתם אויב זיי האבן עובר געווען אויף אידישקייט און מען האט אונטערגעשריבן זייער גזירה אנו אין אנו מה לעשות קען מען אונז גארנישט

די אידן האבן דורכגעבראכן דעם גדר און דו האסט מבטל געווען זייער גזירה. אמר לו משה, האט אים משה געזאגט אזוי, הער אויס, כלום יש אדם כשר באותו הדור, ס'איז דא איין ערליכער איד אין דעם דור? אמר לו, האט ער אים גענטפערט, יש, ס'איז דא, ושמו וויאזוי הייסט ער? מרדכי. אמר לו, האט ער געזאגט, לך והודיע, גיי זאג אים, כדי שהוא יעמוד משם בתפילה, ער וועט שטיין דארט בתפילה, ואני מכאן, איך וועל שטיין דא בתפילה, ונבקש רחמים עליהם, אינאיינעם וועמער בעטן רחמים לפני הקדוש ברוך הוא. אמר לו, האט ער געזאגט.

ס'איז געווען אזוי ווי ס'ווערט געברענגט אין אלע הייליגע ספרים, ס'איז שוין געווען לאחר שנגזרה גזירה, ס'איז שוין נישט געווען ממש וואס צו טון, די נס איז דאך אזוי מין טיף עמוק עמוק ווייל ס'איז שוין געווען נאך די גזירה, סאו זאגט דא אליהו הנביא פאר משה רבינו, הער אויס, אונז גיימיר טאקע טון, מתפלל זיין, אבער מ'האלט שוין נאך די גזירה, האט ער געפרעגט, האט משה רבינו געפרעגט פון אליהו הנביא, אם בטיט היא חתומה? צו ס'איז געזיגלט געווארן מיט טיט ואם אויב בדם אדער מיט בלוט, פארוואס דא? וואס איז דער חילוק? ווייל אויב בטיט היא חתומה, תפלתנו נשמעת וועט דער אייבערשטער אויסהערן אונזער תפילה, מ'דארף נאר גענוג שטארק מתפלל, ואם בדם מה שהיה הוא דאס איז עס, אמר לו האט אליהו געענטפערט פאר משה רבינו'ן בטיט. ס'איז בטיט מיד הלך והודיע למרדכי, הדא הוא דכתיב זאגט דער מדרש, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. יעצט זעהן מיר פון דעם מדרש א מורא'דיגע זאך, די תורה האט זיך אנגעטוען א זאק, ס'האט זיך גענומען וויינען, אלעס איז זייער פיין און וואויל, אבער עט די ענד אוו די דעי האט די תורה גארנישט געקענט טוהן, נאר מיט וואס זענען די אידן ניצול געווארן? מיטן כח התפילה, וועגן דעם דארף מען וויסן, ס'קומט יעצט א חודש, וואס דער אייבישטער האט געמאכט דווקא פאר תפילה, אוודאי פאר תורה אויכעט, נאר דורך די תורה הערט ער אויס אונזערע תפילה, אבער ס'איז געמאכט מען זאל מער אריינלייגן זיך אינעם ענין פון תפילה. יעצט, איך וויל ענק דערציילן א מעשה, ס'ווערט געברענגט ס'איז געווען א גרויסער צדיק, געווען א גאון א תלמיד חכם, ער האט געהייסן ר' שייע ברדקי, ער איז געווען א תלמיד פון רבי חיים וואלאזשין, ווי ס'איז באוויסט, דער ווילנער גאון איז געפארן אויף ארץ ישראל, זייער שטארק ליב געהאט ארץ ישראל, און איך זאג נאכאמאל מען איך מיין נישט היינט ארץ ישראל, ס'איז נישט דא וואס ליב צו האבן, ס'איז א מדינה וואס עס גייט אונטער עניוועי, זיי מיינען איראן איז זייער פראבלעם, ס'איז א סעלף דעסטראקטינג קאנטרי און ליידער ברענגט מען דארט אריין אלע אידן אז איין באמבע זאל זיי קענען נעבעך אלע פארניכטן, ליידער, עניוועי. איז מען רעדט פון ארץ ישראל אין צייט פון ווילנער גאון, ווילנער גאון האט זיך מוסר נפש געווען צו פארן אויף ארץ ישראל, און אז אסאך צדיקים וואס זענען געפארן זענען נישט געבליבן אבער זענען געפארן, עס איז געווען נחמן פון ברסלב איז געפארן און נאך אסאך, עניוועי עס איז געווען דער רבי חיים וואלאזשינער האט געהאט א תלמיד רבי שייע בראדקי און ער האט זייער שטארק אויך געוואלט ארויפפארן אויף ארץ ישראל זיך דארט באזעצן, אין ארץ ישראל איז דא די פרושים דאס איז דעם גר"א'ס מענטשן, ס'איז א גאנצע מאוומענט דא, קיצור האט ער געזאגט פאר זיין ווייב הער אויס. לאמיר אונז פארן עקסטער, קודם פאר דו וועסט מארגן זיין דארטן א דירה מיט אלעם איך שיק דיר מיט געלט אזוי אז איך זאל קענען ווייטער לערנען און איך זאל נישט דארפן מבטל זיין ווייל ארץ ישראל טאקע ס'איז הייליג אבער ס'איז נישט אזוי הייליג אז מ'זאל חלילה מבטל זיין תורה דערפאר סא דו וועסט מיר אלעס צושטעלן און איך וועל אנקומען האט זי געזאגט ס'איז א גוטער פלאן זי האט אלעס צוגעשטעלט און זי האט אים געשיקט א בריוו. אז דו קענסט שוין קומען. און ער האט געהאט א זון מיט א טאכטער, וואס דער זון איז געווען א זיבן יאר אלט, און די טאכטער איז געווען עלטער פון אים, און ס'איז געווען אַכט יאר אלט. און ער האט אנגעהויבן די גרויסע נסיעה, ער גייט ארויף אויף די שיף, און מ'האט געדארפט פארן אויף די שיף אפאר וואכן, ס'איז געווען זעכצן מענטשן די שיף, און אזוי האט מען אנגעהויבן צו פארן, מ'איז שיין געפארן, ס'איז געווען א מחיה, אנפאנג האט זעט עס אויס צו זיין שיין. נאך בערך א וואך און א האלב איז געשען אן אומגליק, ס'האט אנגעהויבן די וואסער צו ווארפן און ס'איז געווען געפערליך, עד כדי כך אז קודם איז די שיף ארויף פינף צען מעטער און ס'איז אראפגעפאלן, איינמאל האט עס געגעבן א פלאץ אראפ און די שיף האט זיך צובראכן אויף העלפט. שוין, דער תלמיד ר' שייע בראדקע האט גענומען ביידע קינדערלעך און ער האט עס ארויפגעלייגט אויף זיין אקסל, און ער האט אנגעהויבן צו שווימען, ער האט געזאגט שווימען קען איך, ווייל ס'איז איינע פון די זאכן וואס א טאטע דארף לערנען א זון איז שווימען, און איך קען שווימען, גייטס אלע אויף מיין רוקן און איך וועל ענק ביידע נעמען. ער איז געגאנגען און געגאנגען און ס'איז דורך געגאנגען נאך א שעה און נאך א שעה און נאך א שעה, און דער ר' שייע זאגט ס'איז באו מים עד נפש, כ'האב נישט קיין כח מער צו שווימען. כ'קען נישט מער. זאגט ער פאר די צוויי קינדער, עטס זענטס צוויי קינדער, מיט צוויי קען איך זיכער נישט שווימען, מיט איינעם וועל איך אפשר קענען שווימען. יעצט דארף איך דאך איין קינד אריינווארפן אין ים, און דעם צווייטן וועל איך מיט מיר מיטנעמען אויפן רוקן, וועל איך קענען ממשיך זיין. איז די שאלה איז, וועם ווארפט מען אריין? זאגט ער, די גמרא זאגט אין מסכת הוריות, אז ביי הצלת נפשות איז אויך דא דין קדימה. א כהן איז פאר א לוי, א לוי איז פאר א ישראל, א בן, א זון, איז פאר א טאכטער. כאטשיג.

אזוי אז זי אליינס האט אריינגעלייגט איין הענט אין וואסער, ווייל מען טאר נישט אריינווארפן קיינעם, זי אליין האט זיך נאך אריינגעלייגט און זי האט לויזגעמאכט איין הענט, אזוי ווי זי האט געוואלט לויזמאכן די צווייטע הענט, אז זי האט געזען זי גייט שוין אריינפאלן, האט זי געגעבן א שריי מיט קולי קולות טאטע! האב רחמנות אויף מיר! האט דער טאטע רב שייע געזאגט, כ'האב נאך אזא שריי אין מיין לעבן נישט געזען, כאפ דיך אן צוריק מיט ביידע הענט, כ'וועל טוען אלעס וואס איך קען! איך גיי דיך נישט איבערלאזן. עס האט זיך מעורר געווען אין זיין הארץ אזא ליבשאפט און אזא רחמנות צו זיין טאכטער, און כאטשיג ער האט נישט געהאט קיין כח, האט ער אנגעהויבן ווייטער צו שווימען און געשווימען און געשווימען. נאך נאך אסאך שעות שווימען, איז דער רב שייע האט געהאלטן אין איין זאגן, טאכטער מיינע, דאס וואס דו האסט געשריגן טאטע, טאטע האב רחמנות, דאס געבט מיר כח, איך בין ווי א נייער מענטש זאפארט. זיי האבן געקוקט, און זיי האבן שוין געזען פון ווייטענס אז זיי זענען אנגעקומען אויף ארץ ישראל, מ'האט שוין געזען דעם בארטן, בקיצור זענען זיי אנגעקומען, ער איז ארויף געגאנגען אויפן בארטן, און ער איז צוזאם געפאלן, ער האט נישט געהאט מער קיין כח, און די טאכטער און דער זון האבן זיי פרובירט דעם טאטן אביסל אויפצווועקן, ענדליך ער האט זיך אויסגעשלאפן, ער איז אויפגעשטאנען. און מ'איז געפארן אויף ירושלים. ער האט דערציילט פאר זיין ווייב און ער האט פארציילט פאר די חברים וואס איז געשען מיט אים, האבן זיי אים געזאגט, נישט אומזינסט האט דיר דער אייבישטער געמאכט אזא טראגעדישן מצב, דער אייבישטער וויל דיר שיקן א מעסעדזש זאלסט וויסן, ס'איז דא מענטשן וואס האבן אמאל נישט קיין שום זכות אויף אויף גארנישט קיין זכות, במילא איז כביכול האט נישט קיין כח זיי צו העלפן, פארוואס זאל ער עס העלפן, ער האט נישט קיין שום זכות, נאר טאמער דאוונט מען. און מען שרייט אמת'דיג טאטע! האב רחמנות אויף מיר! דאס געשרייעכטס איז מעורר אז דער אייבישטער האט כביכול כח צו העלפן פאר א מענטש אפילו עס קומט זיך אים נישט, אפילו ער האט נישט קיין שום מין מצות און מעשים טובים, און אפילו זיין תפילה איז נישט ווי עס דארף צו זיין, ווייל ס'איז מעורר דעם אייבישטענ'ס רחמנות און אהבה. אין ספר התניא ווערט אויך געברענגט די זעלבע זאך. ער ברענגט אז ווען מען רעדט פון תשובה זאגט ער מען דארף מעורר זיין רחמים רבים אויף זיין נשמה, רחמים רבים, דאס איז אלעס וואס מען דארף, דאס פאסטעכץ איז נאר אלעס צוצוקומען צו מעורר זיין רחמים רבים. יעצט אז ס'קומט אזא צייט ווי אלול און דער אייבערשטער ווארט אונז זאל מען שרייען טאטע, וויל איך אביסל רעדן פון דעם ענין פון אלול, אונז געפינמיר. אין שמות כ א, פסוק י בית, דאס איז אין פרשת משפטים, מכה ווען איינער שלאגט איש א מענטש ומת און ער שטארבט, מות יומת דארף מען אים הרג'נען, מען זאל נישט זאגן וויבאלד יענער איז דאך שוין געשטארבן וואס האב איך דעם הרג'נען, דער אייבערשטער וויל האבן לאו ענד ארדער, מען האט געהארגעט א מענטש דארף מען אים הרג'נען, יעצט זאגט פסוק י ג. ואשר לא צדה, איינער וואס האט נישט געוואלט יענעם הרג'נען, נאר והאלקים אנה לידו, דער אייבישטער האט אים צוגעפירט, דעמאלס ושמתי לך מקום אשר ינוס שם. איז זאגט רש י דא, וואס טייטש ואשר לא צדה, לא ארב לו ולא נתכוין, ער האט נישט געוואלט און ער האט נישט מכוון געווען. יעצט, והאלקים אנה לידו, זאגט רש י וואס טייטש אנה?

יעצט, וואס איז דאס דער משל הקדמוני? רשי, משל הקדמוני היא התורה שהיא משל הקדוש ברוך הוא שהוא קדמונו של עולם. קדמוני מיינט מען דער אייבערשטער וואס איז דער קדמון פון די וועלט, והיכן אמרה תורה מרשעים יצא רשע, פון ווי האט דוד המלך גענומען צו זאגן מרשעים יצא רשע אז פון רשעים גייט ארויס שלעכט, והאלוקים אנה לי.

ברוך הוא מזמנם לפונדק אחד, דער אייבערשטער שטעלט זיי צאם אין איין פונדק, זה שהרג במזיד יושב תחת הסולם, דער וואס האט געהארגעט במזיד זיצט אונטערן לייטער, וזה שהרג שוגג, דער וואס האט געהארגעט שוגג עולה בסולם גייט ארויף אויפן לייטער, הארגעט בשוגג אויפן לייטער אויבן, פאלט אראפ אויף דעם וואס האט געהארגעט במזיד, זה שהרג במזיד והורגו און ער הארגעט אים אוועק. דער וואס איז ארויף אויפן לייטער איז אראפגעפאלן ער האט געהארגעט דעם וואס האט געהארגעט במזיד און ער איז אראפגעפאלן ער האט אים דערהארגעט ועדים מעידים עליו און עדים זאגן עדות אז ער האט אים געהארגעט אבער בשוגג ווייל אפילו ווען איינער הארגעט בשוגג און ער לויפט צו צו די ערי מקלט ברענגט מען אים צוריק און מ'איז אים דן כ'וועל באלד פארלערנען פונעם רמב ם ומחייבים אותו לגלות און מ'זאגט אים די מוזט גיין אין גלות די מוזט גיין די ערי מקלט נמצא קומט אויס זה שהרג בשוגג גולה, דער וואס האט געהארגעט בשוגג גייט אין גלות, זה שהרג במזיד נהרג, דער וואס האט געהארגעט במזיד ווערט געהארגעט, אזוי שטייט אין מכילתא, און אזוי שטייט אין מסכת מלקות דף י עמוד ב'. יעצט שטייט דא אז טאמער האט ער געהארגעט ושמתי לך מקום, יעצט ווי איז די פלאץ? דא שטייט דאך נאכנישט בכלל אז מ'האט געמאכט ערי מקלט, איז ושמתי לך מקום זאגט רש י אף במדבר, איז אויך געווען שינוס שמה ואי זה מקום קולטו, זה מחנה לויה, דאס איז אויכעט א גמרא אין מסכת מלקות דף י בית עמוד בית און אויכעט אין די מכילתא. און מען וועט באלד לערנען אז מען האט געמאכט אַכט און פֿערציק שטעט אין ארץ ישראל און אלע מחנה לויה האבן קולט געווען, אויסער דעם וואס מען האט געמאכט די ערי מקלט וואס איז געווען בסך הכל זעקס, ווען משיח העט קומען העט מען מאכן נאך דריי און מען וועט באלד רעדן וועגן דעם אויך.
יעצט דאס איז געווען אין פרשת משפטים.

פאר א בית דין צו זען צו ס'איז געווען בשוגג צו במזיד, און נאכדעם טאמער ס'איז געווען בשוגג האט מען אים געשיקט אריין אין די ערי מקלט. זאגט דער פסוק ווייטער והערים אשר תתנו איז שש ערי מקלט תהיינה לכם, ס'זאל זיין זעקס. יעצט רש י זאגט ס'איז א גמרא, ס'איז אף על פי שהבדיל משה בחייו שלש ערים בעבר הירדן, אז מען נעמט אז מען צוטיילט פריער ווי די אידן זענען געווען אין מדבר סיני די פערציג יאר און אויף די אנדערע זייט ווי מען איז אריין ארץ ישראל איז דאס עט הייסן די איסט בענק ווי די אידן זענען געווען אין די מדבר און ארץ ישראל עט הייסן די וועסט בענק כ'וועל עס זאגן איסט און וועסט אז מען זאל עס גרינגער פארשטיין מזרח און מערב. דער מדבר איז געווען מזרח און ארץ ישראל איז געווען מערב. כאטשיג משה רבינו האט אפגעטיילט זעקס שטעט אין עבר הירדן, לא היו קולטות עד שנבחרו שלש שנתן יהושע בארץ כנען, ביז ס'האט נישט קולט געווען, ביז ווילאנג יהושע האט נישט געמאכט אויף די וועסט בענק אין ארץ ישראל די אנדערע דריי שטעט. איז אזוי ווי איך האב אויך שוין געזאגט אין רש י פריער פון די גמרא, אז דערווייל איז עס געווען מחנה לוי. יעצט זאגט ווייטער די פסוק י ד. את שלש הערים תתנו מעבר לירדן, דאס איז אויף די זייט, אויף די איסט בענק, ואת שלש הערים תתנו בארץ כנען ערי מקלט תהיינה. יעצט, את שלש הערים איז זייער נישט צו פארשטיין, אז אין ארץ ישראל האט מען צוטיילט נײַן שבטים און נײַן און א האלב שבטים, און אויף די איסט בענק האט מען צוטיילט נאר פאר ראובן גד און חצי שבט מנשה, איז פארוואס דארף מען האבן אייניג דא דרײַ און דארט?

די בנביא אין הושע קפיטל מ ח, און אויך די גמרא אין מסכת מלקות דף י עמוד א. יעצט די רמבן איז מסביר אז דאס האט נישט צו טון מיט וויפיל מענטשן ס'איז געווען, די רמבן איז מסביר אז וויבאלד אין שטח זענען געווען סיי אויף די זייט אויף די איסט בענק און סיי אויף די וועסט בענק סיי אין די מדבר סיי אין ארץ ישראל די שטח איז געווען די זעלבע איז עס געמאכט אז מ'זאל קענען שנעל אנקומען אז מ'זאל נישט קענען נאכלויפן דעם רוצח בשוגג. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט אונז געפינען מיר נאך א פרשה אין די תורה, דאס אין פרשת ואתחנן, ס'איז אין דברים ד', און ס'הייבט זיך אן פסוק מ א, שלישי, אז יבדיל משה שלש ערים בעבר הירדן מזרחה שמש, לנוס שמה רוצח אשר ירצח את רעהו בבלי דעת והוא לא שונא לו מתמול שלשום, דעמאלטס האט משה רבינו אפגעשיידט די דריי שטעט, ווען דאס הייסט דעמאלטס איז א מחלוקת דער אבן עזרא מיטן רמבן. אבער משה רבינו האט עס נאך בחייו געמאכט, איי פארוואס האט ער עס געברויכט צו מאכן, ס'האט דאך נישט קולט געווען ביז לאנג יהושע האט נישט געמאכט זיינס, איז דען זאגט די גמרא, רש י ברענגט עס צו, אז משה רבינו האט געזאגט, יעדע מצוה וואס אפשר מ'זאל מקיים זיין איז מען מקיים, דאס אין מסכת מלקות דף י עמוד א'. יעצט איז דארטן געלאפן יעדער רוצח, איז רעכנט אויס די תורה. וויאזוי די שטעט האבן געהייסן. את בצר במדבר בארץ המישור, ס'איז געווען איינגעטיילט אויף דריי חלקים, די אונטערשטע חלק איז בצר, דאס איז א פלאכע לאנד, און בצר גרעניצט זיך מיטן דעד סי הייסט עס, און אויף די אנדערע זייט איז חברון, יעצט בצר אויף די רעכטע זייט האט געהערט פאר ראובן, און די אנדערע זייט. אין ארץ ישראל אריבערן דעד סי, דאס האט געהערט פאר יהודה. נאכדעם איז געווען דאס צווייטע איז געווען ואת ראמות בגלעד לגדי. אז מען טיילט איין אויף דריי און די צווייטע דריטל איז געווען ראמות אין די שטאט גלעד און דאס האט געהערט פאר שבט גד, און אריבערן ירדן אין ארץ ישראל איז דא שכם וואס דאס געהערט פאר אפרים. נאכדעם די אויבערשטע העלפט איז דער גולן, אזוי ווי היינט איז דא די גולן הייטס. און דאס האט געהערט פאר בשן און פאר שבט נ, און אויף די אנדערע זייט אין ארץ ישראל האט געהייסן קדש, דאס איז דארטן ווי מירון צפת טבריה איז, און דאס געהערט צו שבט נפתלי. אין פרשת שופטים איז דא נאך א פרשה, דאס איז דברים.

פון ארץ ישראל צו עבר הירדן זאל אויך זיין פונקטליך די זעלבע ווייט, והיה לנוס שמה כל רוצח. שוין, וזה דבר הרוצח שטייט פונקטליך נאכאמאל אז איינער האט געהאקט אין וואלד און ס'איז אראפגעפאלן די אייזן, ס'האט געהארגעט, איז מאכט מען ערי מקלט. על כן אנכי מצוך לאמר שלש ערים תבדיל לך, כי ירחיב השם אלקיך את גבולך כאשר נשבע לאבותיך, ווען דער אייבערשטער עט.

אויסער די איז סך הכל עט זיין ניין, דריי אין עבר הירדן, דריי אין ארץ כנען, דריי זאגט דער ספרי לעתיד לבוא, דער רמב ם זאגט אויך אזוי, משיח העט קומען העט מען מאכן נאך דריי, פארוואס? ווייל ס'איז דא, דער אייבערשטער האט אונז צוגעזאגט צען אומות, די לענדער פון די, די לאנד פון די צען אומות, אבער קיני קניזי וקדמוני האבן מיר אונז קיינמאל נאכנישט באקומען, במילא העט מען צולייגן. דעמאלטס נאך דריי שטעט וועט מען צולייגן נאך דריי ערי מקלט. יעצט לאמיר רעדן אביסל מער באריכות פארוואס ס'פעלט אויס אינגאנצן אן ערי מקלט. יעצט די רמב ם זאגט בימי המלך המשיח מוסיפין שלש אחרות לייגט מען נאך ווען משיח העט קומען וועט מען לייגן נאך דריי שטעט על אלו השש אויף די זעקס ס'הייסט ס'וועט זיין ניין.

במזיד, ממילא עט אויך נישט זיין אז ער זאל דארפן זיין א שוגג, וואס דער שוגג זאל דארפן דעם מזיד הרג'ען. יעצט אין מנחת חינוך אין מצוה תק כ ברענגט ער וועגן דעם פארוואס דארף מען נאך דריי אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, זאגט ער והוא גזירת הכתוב, א גזירת הכתוב וואס דאס איז נישט פארשטיין, אזוי וויל דער אייבישטער, כי מצד הסברא לא יצטרכו לערי מקלט לעתיד לבוא, רק שלום ואמת וטוב יהיה בימי המלך, המקווה במהרה בימינו, ס'וועט דאך זיין ביי יעדן שולע מיטגליד, נאר א גזירת הכתוב לעשות את המצוה הזאת, גזירת הכתוב שיהיה סך הכל תשעה אז ס'זאל זיין. ניין ערי מקלט יעצט אין של ה הקדוש און אויכעט אין זית רענן ער האט צוויי תירוצים אינעם ערשטן תירוץ און אויכעט אין ש ך על התורה ווערט געברענגט א מורא'דיגן זאך אז מיט דעם קענסטו זעהן ס'איז דאך דא מחלוקת צו אין בין עולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד, אזוי ברענגט דארט אין די גמרא מסכת ברכות דף ל ד עמוד ב', און אזוי זאגן אסאך ראשונים, איז במילא ס'וועט נאר נישט זיין קיין שעבוד מלכיות, במילא קומט אויס אז ס'קען יא זיין אזא מציאות וואס בשוגג זאל איינער הרג'נען יענעם, און במזיד זעהט אויס אויכעט, ביז אזוי ווי ס'ווערט געברענגט אין רמב ם אז במשך הזמן תתרבה הדעה בישראל, דעמאלטס וועט מען נישט דארפן קיין ערי מקלט, אזוי זאגט דער של ה הקדוש. יעצט דער רמב ם אין הלכות תשובה, סוף פרק ט', און אויך אין הלכות מלכים פרק י ב, זאגט, ואל יעלה על הלב, ס'זאל נישט אויפגיין אויף דיין הארץ שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם, או יהיה שם חידוש במעשה בראשית, אז ס'וועט זיין בטל א זאך פון די הנהגה של עולם אבער ס'וועט זיין א חידוש במעשה בראשית. אלא עולם כמנהגו נוהג, און די ראב ד דארט אויפן פלאץ קריגט זיך, ווייל די רמב ם האט אנגענומען די שיטה פון די גמרא, וואס די גמרא זאגט אין מסכת ברכות דף לד עמוד ב' אז אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד, און די ראב ד קריגט זיך דערויף, במילא איז שייך א מציאות פון א הורג נפש בשגגה, און לויט דעם איז אפילו א הורג נפש במזיד אויך שייך, ווייל אז ס'איז דא א שוגג איז דא א מזיד. יעצט, די רמב ם ברענגט. אין הלכות מלכים פרק י א הלכה א' איז דער רמב ם רעדט דארטן אז יעדער איד דארף גלייבן בביאת המשיח וכל מי שאינו מאמין אין ביאת המשיח איז לא בשאר הנביאים בלבד הוא כופר אלא בתורה ובמשה רבינו שהרי התורה העידה עליו די תורה האט עדות געזאגט אז משה רבינו איז געווען דער אדון הנביאים, און אויך אין פרשת בלעם, פון דארטן שטייט אויך אז בלעם האט געזאגט ותהי אחריתי כמוהו, זיי ער האט געוואלט שטארבן אזוי ווי א איד ווייל ער האט געזען תחיית המתים, נאכדעם זאגט דער רמב ם אין הלכה ב', דאס איז הלכה א', אין הלכה ב' זאגט דער רמב ם אף בערי מקלט הוא אומר, בערי מקלט שטייט אויך. אם ואם ירחיב ה' אלקיך את גבולך ויספת לך עוד שלש ערים און מעולם לא היה דבר זה דאס איז דאך קיינמאל נישט געווען ולא ציוה הקדוש ברוך הוא לתוהו דער אייבערשטער האט נישט געזאגט סתם זאכן לתוהו עס מוז דאך זיין אז ס'וועט זיין תחיית המתים אזוי זאגט דער רמב ם כ'האב געוואלט זאגן אז דער מנחת חינוך זאגט אז דאס איז א גזירת הכתוב ס'איז א זאך וואס ס'האט נישט קיין טעם וואס מ'פארשטייט נאר אזוי האט דער אייבערשטער באפוילן קענסט זאגן. א שטיקל געדאנק. דעם טעם פארוואס דער אייבערשטער האט געהייסן מען זאל מאכן נאך דריי שטעט נאך דעם ווען משיח העט קומען, ווייל דאס איז מאמת תחיית המתים, דאס מאכט אונז א ראיה אויף תחיית המתים, ס'איז איינע פון די ראיות פון תחיית המתים, ווייל דער אייבערשטער האט עס געהייסן מאכן, מען האט עס קיינמאל נישט געמאכט און דער אייבערשטער האט נישט געזאגט קיין שום זאך וואס עס העט נישט זיין, קומט אויס אז דער ענין פון די. דריי שטעט וואס מ'וועט מאכן לעתיד לבא און אויכעט די אלע וואס מ'מאכט יעצט האט צו טוהן גאר מיט גאר א הויעכן ענין, ס'האט צו טוהן מיט אמונה פון תחיית המתים. יעצט א מחלוקת אין די ראשונים צו דער גואל הדם איז א מצוה ער זאל הרג'נען, לאמיר זאגן אז איינער האט געהארגעט זיינס א קרוב און ער איז ארויס חוץ מעיר מקלטו און דער גואל הדם טרעפט אים, צו ס'איז א מצוה אים צו הרג'נען צו ס'איז נאר א רשות. יעצט אפילו לויטן רמב ם וואס מ'האמיר פריער געזאגט וואס ער האלט אז לעתיד לבא עט זיין עולם כמנהגו נוהג, יעצט שטייט כי יחם לבבו זיין הארץ עט ווערן היציג ווייל ער איז א גואל הדם, יעצט איז שווער אבער צו פארשטיין דער זעלבער רמב ם זאגט אין סוף הלכות מלכים אז אין די צייט ווען משיח עט קומען לא יהי' רעב ס'עט נישט זיין קיין הונגער, ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות, קיינער וועט נישט מקנא זיין און מ'וועט נישט ווערן צוהיצט, ולא יהיה עסק כל העולם אלא דעת את השם בלבד, יעדער וועט נאר זיין ביזי מ'זאל קענען דעם אייבערשטן, יעצט אויב ס'איז א מצב וואס ס'איז נישט דא קיין קנאה און תחרות, נאר צו קענען דעם אייבערשטן, נו, וויאזוי קען זיין אז ס'עט זיין יחם לבו, זיין הארץ עט אים ווערן יחם, נאר דער תירוץ איז אזוי. אונז געפינמיר אין די גמרא אין דף בייז עמוד בייז אין מסכת מלקות און מ'געפינמיר שפעטער אין דף יוד בייז אויכעט איז דא תוספות וואס זיי האלטן אז דעם טעם פארוואס מ'דארף גיין לעיר מקלטו איז נישט וועגן דעם ווייל מ'זאל אים נישט הרג'נען נאר פשוט וועגן דעם ס'זאל אים זיין א כפרה א כפרה אויפן חטא ס'דא צוויי זאכן קודם ס'איז א סעיף העיוון פאר א רוצח בשוגג און אויכעט אז ער האט דורך דעם א כפרה. אזוי שטייט קלאר אין די גמרא אין מלקות דף ב' עמוד ב' און אין תוס' דיבור המתחיל מידי, דאס איז אין דף י א עמוד ב'. יעצט, לכאורה איז נישט צו פארשטיין, אונז האמיר א מצות עשה פון תשובה, אויב מ'עט דעמאלטס נישט זינדיגן, נו וואס העט זיין תשובה? און די תירוץ איז אז די תשובה העט זיין, ווי מער מען איז משיג געטליכקייט איז יעדע זאך איז מער א דקות'דיגע עבירה און מ'עט מוזן תשובה טוהן אויף די אלע דקות'דיגע עבירות. יעצט, דער אייבערשטער זאגט פאר אונז, אין פרשת משפטים האב איך עס ענק פריער געזאגט, ואשר לא צדה והאלוקים אנה לידו ושמתי, ווערט געברענגט אין אלע ספרים, עס ווערט געברענגט אין ארי הקדוש, ארי עץ חיים, אז די. ראשי תיבות פון אנה לידו ושמתי לך איז א' ל' ו' ל', און דאס איז מרמז אז דער אייבערשטער האט אונז געגעבן דעם חודש אלול אז מען זאל קענען אלע עוונות אפוואשן, און ווען דער אייבערשטער וועט אונז מרחיב זיין די גבולים. ויספת לך עוד שלש ערים, דאס זענען די דריי ערי המקלט פון קייני, קניזי, און קדמוני. יעצט ס'דא א פרשה אין די תורה אין פרשת בראשית. דאס איז אין בראשית ד', און ס'הייבט זיך אן פסוק א', שטייט אזוי, והאדם ידע את חוה אשתו, ותהר ותלד את קין, ותאמר קניתי איש את ה'. ותוסף ללדת את אחיו את הבל, האט זי געהאט צוויי קינדער. פסוק ג', ויהי הבל רועה צאן וקין היה עובד אדמה, ויהי מקץ ימים, ויבא קין מפרי האדמה מנחה לה' והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלביהן, זאגט דער פסוק וישע ה' אל הבל ואל מנחתו ואל קין ואל מנחתו לא שעה, קין האט געברענגט דאס ארגסטע פארן אייבערשטן, הבל האט געברענגט דאס בעסטע, האט דער אייבערשטער באוויליגט הבל'ס מתנה און נישט קין'ס, ויחר לקין מאוד ויפלו פניו. ויאמר ה' אל קין למה חרה לך, וועגן וואס טוט עס דיר וויי, ולמה נפלו פניך, הלא אם תיטיב שאת, ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ ואליך תשוקתו ואתה תמשל בו. ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי בהיותם בשדה, זיי זענען געווען אין פעלד, ויקח קין את הבל אחיו ויהרגהו, ער האט אים געהארגט. נאכדעם פרעגט דער אייבערשטער קין, און צו ווייסטו, וואו הבל איז זאגט אים השומר אחי אנכי, זאגט אים דער אייבערשטער מה עשית קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה, און דער אייבערשטער געבט אים א קללה, און אזוי ווייטער, ויאמר קין אל ה' גדול עווני מנשוא, און ש. יעצט צו ידיעה אז ס'איז געווען צוויי קין און הבל, קין האט געברענגט א שוואכן קרבן, הבל האט געברענגט א גוטן קרבן, דער אייבערשטער האט אנגענומען הבל'ס קרבן, און אומגעאן קין האט געהארגעט הבל, נו וואס האט זיך אויסגעלאזט פון הבל? גארנישט! נו וויאזוי וויאזוי ארבעט דאס? מ'דארף דאך דאס פארשטיין. נאר די תירוץ איז אזוי, ביי מבול איז יעדער געהארגעט געווארן, גאנץ קין איז אפגעווישט געווארן ס'איז נישט געבליבן קיין זכר פון קין, אה דער איינציגער וואס ס'איז געבליבן איז נוח, און נוח איז געווען פון הבל, זיין נשמה איז געווען פון הבל, ס'איז געווען הבל, ס'איז געווען נוח, און ס'איז געווען משה, דאס זענען געווען נשמה, די זעלבע נשמה פון הבל, קומט אויס אז ווער איז געבליבן יעצט נאך דעם אלעם? פון קין איז נישט געבליבן גארנישט די מבול האט אפגעווישט און ס'איז נאר געבליבן פון הבל יעצט ווערט געברענגט פון אר"י הקדוש אין שער הפסוקים מכה איש ומת מות יומת זאגט דער אר"י הקדוש אזוי ירמז על קין שהרג את הבל הנקרא איש שהוא משה רבינו משה רבינו הייסט איש און קין האט געהארגעט הבל דאס איז געווען משה רבינו כי זה משה האיש. משה רבינו ווערט אנגערופן איש, אזוי ווי ס'שטייט כי זה משה האיש. אי לכך, מות יומת בית פעמים, איז האט ער געמוזט שטארבן צוויי מאל דער קין, איינמאל על ידי משה פעם אחת כשנתגלגל במצרי, דעמאלטס וואס משה רבינו האט געהארגעט דעם מצרי, דעמאלטס איז געווען דאס ערשטע מאל, ופעם שנית, כשנתגלגל בקרח, און ער איז נתגלגל געווארן בקרח. יעצט זאגט ער דא ווייטער אויכעט, ואשר לא צדה והאלוקים אנה לידו ושמתי לך מקום, הנה ראשי תיבות, אנה לידו ושמתי לך הוא אלול. לרמוז כי הבורא כל עולמים בחסדו אנה, דער אייבערשטער פירט אלעס, ער מאכט אלעס זאל געשען, בזמן חודש אלול, אז חודש אלול איז א צייט לכל מי שחטא בתוך השנה שישוב אז בתשובה ויקבלו וועט אים דער אייבערשטער אננעמען ובחודש הזה נאמר קרוב השם לכל קוראיו אין דעם חודש איז געזאגט געווארן קרוב השם לכל קוראיו יעצט איז ער מסביר דא באריכות אז אין אמת וואלט געדארפט שטיין ושמתי לו מקום נישט לך מקום ס'האט געדארפט שטיין ושמתי לו מקום נאר. דאס קומט מען מרמז זיין אויף דעם וואס עס שטייט אין רעיא מהימנא אין פרשת משפטים, דף קי"ד, שטייט אזוי, כי הקדוש ברוך הוא ציווה למשה שיפריש ג' ערי מקלט בעבר הירדן, דער אייבערשטער האט אנגעזאגט משה רבינו'ן ער זאל מפריש זיין דריי ערי מקלט אין עבר הירדן, להיות לו לעצמו למקלט, אז ס'זאל זיין כביכול פאר משה רבינו'ן אויכעט אן ענין פון א מקלט, א מקלט פון וועם? מן סמאל הרשע, פונעם סמך מם. גואל הדם של המצרי שהרגו משה, וואס ער איז דער גואל הדם פונעם מצרי וואס משה רבינו האט געהארגעט. יעצט, לויט די הקדמה וואס דער אר"י הקדוש זאגט פריער, איז זייער גוט דער פסוק, קודם שטייט מכה איש ומת מות יומת, משה רבינו הייסט א איש, איש מצרי, אזוי ווערט ער אנגערופן. וואס ער האט געהארגעט די מצרי איש מצרי הייסט אויך ער האט געהארגעט די מצרי יעצט משה רבינו האט געהארגעט די מצרי במזיד ממילא אז ער האט געהארגעט אים במזיד איז מכה איש ומת מות יומת האט אים דער אייבערשטער שוין געזאגט אז דו זאלסט שוין אפשיידן די דריי ערי מקלט פארוואס ווייל כיוון שתכלית כוונת משה איז נישט געווען צו הרג'ענען דעם מצרי, נאר לתקן את נשמתו על ידי שיהרגו בשם המפורש, ער האט דאך אים נישט געהארגעט מיט די הענט, ער האט אים געהארגעט מיטן שם המפורש, על כן בשוגג קרה, הייסט עס נישט אז ער האט אים געהארגעט במזיד, נאר בשוגג, ווייל כביכול דער אייבערשטער האט דאך צוגעשטימט, און עס איז געווען א טעם פארוואס ער זאל מתקן זיין דאס וואס קין האט געהארגעט הבל. דאס וואס עס שטייט אין פסוק ואשר לא צדה, דאס מיינט משה רבינו, ער האט עס נישט געטוהן במזיד, אז ושמתי לך לך מקום, פאר דיר משה רבינו וועל איך אויך מאכן א פלאץ, וועגן דעם משה רבינו געמאכט אין עבר הירדן די דריי שטעט. יעצט, משה איז בגימטריא מצרי, דער מצרי וועם ער האט געהארגעט דאס איז געווען. דער גלגול פון קין, וואס ער איז געווען דעמאלטס דער ברודער פון הבל, וואס ער איז געווען דער ברודער פון משה רבינו. יעצט ושמתי לך מקום שמה, שמה איז די אותיות משה, און ס'שטייט ויהרג את המצרי, המצרי איז באטרעפט פונקט וויפיל משה, וואס ער איז אמאל געווען זיין א ברודער מיט קין, וואס קין האט געהארגעט משה רבינו דעמאלטס וואס ער האט געהייסן הבל. יעצט צוצולייגן נאך אביסל, דער אר"י הקדוש ברענגט אנפאנג אין בראשית כבר ביארנו פסוק זה כי שבעתים יקם קין ולמך שבעים ושבעה, זאגט ער אז אין פרשת שופטים אין מצוה ולא ירבה לו נשים, ברענגט דער אר"י הקדוש כי ג' גלגולים יש בהבל, הבל איז דריי מאל מגולגל געווארן, וג' בקין, והם ראשי תיבות יקם. יקם איז י' ק' ענדע מ' והוא יתרו איז י' קין איז די ק' און מ' איז די מצרי סאו יתרו קין און די מצרי איז געווען דריי גלגולים פון הבל ס'איז ס'איז נישט לויטן סדר ווייל קודם איז דאך געווען קין און נאכדעם איז דאך געווען דער מצרי און נאכדעם יתרו אבער דעי זענען געווען דעי דריי. זאגט ער גם דע זאלסט אויך וויסן כי ראשי תיבות של יקם איז יתרו קורח און מצרי, נישט נאר יתרו קין און מצרי נאר יתרו קורח און מצרי, זאגט ער כי גם קורח היה משורש גלגול נשמת קין, קורח איז אויך געווען פון די שורש פון קין, ולכך נתקנא במשה שהוא הבל. כנודע ואמנם מצאנו אונז געפינמיר שלשתן היו בדורו של משה. די אלע דריי זענען געווען אין דור פון משה. וועלכע דריי? יתרו, קורח און מצרי. נישט אזוי ווי ער זאגט קודם יתרו, קין און מצרי, ווייל קין איז נאך נישט געווען אינעם דור פון משה רבינו, נאר קורח. ואם כן, פרעגט ער א קשיא, איך שלשתם נתגלגלו שם יחד בדור אחד, ווי קענען אלע דריי מגולגל ווערן מיט איין מאל? א גלגול הייסט אז ער שטארבט און קומט נאכאמאל אראפ אויף א גלגול, און זיי קענען אלע דריי זיין אין משה רבינו'ס צייט. אבל הענין הוא כי קין היה בו נפש רוח נשמה. קין האט געהארגעט הבל האט ער געהאט נפש רוח נשמה, ושלשתן נתגלגלו באלו. די נפש רוח נשמה, יעדער איינער האט גענומען איינס פון זיי, יתרו קורח און דער מצרי, כי הנפש הוא היותר גרוע, די נפש וואס איז די שוואכסטע, להיותו נאחזת בזוהמת הנחש, איז די נפש איז נתגלגל געווארן אינעם מצרי וואס ער איז געווען א גוי, פארוואס? ווייל דארט איז דא אסאך רע וואס זיך מתגבר אויפן טוב, יעצט משה וואס דער איז געווען הבל האט געוואלט מתקן זיין דעם נפש פון קין זיין ברודער, וואס ער איז געווען פול מיט רע די נפש, וועגן דעם האט ער אים נישט געהארגעט מיט א שווערד, נאר כי אם בשם המפורש כנודע, אז מען הארגעט מיט שם המפורש איז מען מעלה אלע קליפות פון אים און ער גייט אריין גראד אין די קדושה, והכוונה היתה לבררו מן הרע ולהעלותו אל הקדושה על ידי שם בן מ ב. ס'דא ע ב ס ג מ ה ב ן, מ ב דאס איז דער אנא בכח, שהדבר מברר ועולה למעלה על ידי שם של מ ב. כנזכר בפרשת עקב בנטילת ידיים של ברכת המזון, און אויכעט ובאנא בכח שבקרבנות תפילת שחרית ובקבלת שבת, טוהן מיר דורך דעם מברר זיין דעם גאנצן רע פון א גאנצע וואך, דאס איז דער אנה בכח. יעצט, ורוחו של קין, דער רוח פון קין איז נתגלגל בקרח, ס'דא נפש רוח נשמה, דער נפש איז געווען דער מצרי, דער רוח איז נתגלגל געווארן בקרח ראש שבט לוי, כנזכר בזוהר. כי הרוח לא נתגלגלה בעכום, א רוח קען נישט גיין אין א גוי, א גוי האט נאר א נפש, א גוי האט נישט קיין רוח און נישט קיין נשמה, ועל כן נתקנא במשה ונתקוטט עמו, די זעלבע וואס האט זיך דעמאלטס געקריגט קין מיט הבל, דאס גייט ווייטער. ונשמתו של קין נתגלגלה ביתרו, די נשמה איז נתגלגל געווארן ביתרו חותן משה, לכך לקח את ציפורה בתו, כי אז נשלם תיקון קין, אזוי ווי ס'ווערט געברענגט אין. די תיקונים אז קין האט אויך געהארגעט הבל מיט זיין בת זוג, יעדער איז געבוירן מיט א בת זוג. קומט אויס אז די ראשי תיבות פון כי שבעתים יוקם איז י ק ענדע מ ם. איז גייט עס כסדרן. כסדרן מיינט אז די יו ד גייט מלמעלה למטה, די יו ד איז יתרו דאס איז די נשמה, און די קו ף דאס איז קרח דאס איז די רוח, און דער מ ם דאס איז דער מצרי דאס איז דער נפש. נאכדעם איז דער רוח וואס דאס איז געווען נתגלגל געווארן אין קרח, ווען ס'האט געהאט א בירור מיט דעם וואס קרח איז איינגעזינקען אין די ערד, איז עס געגאנגען צו שמואל הנביא בן בנו של קרח. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין די גמרא, מסכת מגילה, מסכת סוטה, און אין מכילתא, אז משה רבינו האט געהאט זיבן נעמען, און זיין שווער יתרו האט אויך געהאט זיבן נעמען. דאס איז מרומז ווען ער האט געהארגעט דעם מצרי האט ער אים געהארגעט מיטן שם המפורש, ער זאל מעלה זיין זיין נפש, און וואס זענען די זיבן? די זיבן דאס איז דער אנא בכח וואס דאס איז די זיבן שמות, און דער שם של מ ב דאס איז זיבן מאל זעקס, און וועגן דעם האט דווקא משה רבינו געקענט נעמען יתרו'ס טאכטער ווייל דער יתרו האט געהאט זיבן נעמען און משה רבינו האט געהאט דעם שם פון מ"ב, ממילא האט דאס געקענט קלאפן. יעצט ווערט געברענגט פון אר"י הקדוש אז דעמאלטס ווען משה רבינו איז אנטלאפן פון פרעה און איז געגאנגען אויף מדיין האט ער געטראפן אז יתרו איז כופר אין די עבודה זרה און ער האט זיך דעמאלטס טאג מגייר געווען און דאס איז געווען דעמאלטס טאג וואס ער האט געהארגעט די מצרי ווייל די נפש האט שוין געהאט א תיקון און האט געדארפט קומען יעצט צום רוח און די נשמה. קומט אויס אז די הריגה פונעם מצרי און די כפירות פון יתרו אין די עבודה זרה איז אלעס דעם זעלבן ענין, דאס האט אלעס געמוזט קומען דורך משה רבינו. יעצט ביי קורח'ן איז געווארן דער תיקון אז די ערד האט אים איינגעזינקען, ס'האט זיך געעפנט די ערד און ס'האט אים איינגעזינקען, דאס איז געווען מתקן צו זיין פארוואס קין האט אויסגעגאסן הבל'ס בלוט. און זיין בלוט האט זיך איינגעזאפט אין די ערד, און ס'האט גע קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה. יעצט, דער מצרי וואס ער איז געהארגעט געווארן, איז ווייל ער איז געקומען, ער האט געוואוינט מיט אשת הבל אחיו. נאכדעם וואס ער האט געהארגעט הבל, האט ער געוואוינט מיט זיין ווייב, און נאכדעם האט ער זי אויך געהארגעט. איז במילא, איז דער מצרי האט די זעלבע געטון. ער האט. געוואוינט מיט א אידישע טאכטער, און יא משה רבינו נאר האט עהם געהארגעט, און דורך דעם האט ער געהאט א תיקון, און אזוי שטייט אין פסוק אויכעט ויך את המצרי. ויטמנהו בחול, ער האט אים באהאלטן אין זאמד. נאכדעם ביי יתרו. משה רבינו האט באקומען די תאומה. דער צווילינג וואס האט צוגענומען פון הבל זיין ברודער, און ער האט עס געגעבן פאר משה'ן, דאס איז געווען ונתן לו את צפורה בתו. יעצט דאס איז טייטש אין פסוק כי שבעתיים יקם קין ולמך שבעים ושבעה, כי שבעתיים מיינט ס'איז דא צוויי מאל זיבן, יתרו מיט משה, איז יקם דאס איז געווען דער תיקון פון. דעם יתרו קין און דעם מצרי, אדער יתרו קורח און דעם מִצרי? יעצט, קורח איז זיך געגאנגען קריגן מיט משה רבינו, דעמאלטס איז אים אריין די רוח פון קין, ס'שטייט אין פסוק ויקח קורח אין במדבר ט"ו פסוק א', און ס'שטייט נישט וואס ער האט גענומען. זאגט דער אר"י הקדוש ווייס וואס ער האט גענומען. ער האט גענומען בן יצהר, די ראשי תיבות און די סופי תיבות, און די ראשי תיבות פון קורח בן יצהר איז די אותיות קיני. צו לאזן וויסן אז ער האט גענומען דעם רוח פון קין, ווייל די רוח. איז דאס צווייטע צום נפש, קומט דאך נפש נאכדעם די רוח, וועגן דעם שטייט קיני צוויי מאל, סיי וואס. ווי שטייט עס דאס צווייטע מאל? דאס ערשטע מאל שטייט עס קרח בן יצהר, און דאס צווייטע מאל איז עס קהת בן לוי, איז די ק' איז פון קהת, די נ' איז פון בן, און די י' איז פון לוי, עס איז נאכאמאל קיני צו ווייזן. אז דעמאלטס איז אין אים אריין די רוח פון קין, און וויבאלד די רוח איז דאס די צווייטע, וועגן דעם שטייט עס צוויי מאל, און דעמאלטס האט ער אנגעהויבן צו קריגן זיך מיט משה רבינו, וועגן דעם זאגט די גמרא לקח מקח רע לעצמו, ער האט גענומען דעם רוח פון קין. דאס ווערט געברענגט אין שער הפסוקים. יעצט קומט מען דא צו אונז, אונז האמיר דא א מנחת חינוך וואס ער זאגט אז דעם טעם פארוואס ס'וועט זיין, נאך ערי מקלט דריי, זאגט ער דאס איז א גזירת הכתוב אונז פארשטיי מיר דאס נישט, און אזוי האב איך שוין פריער נאכגעזאגט זאגט אויך דער זית רענן אינעם צווייטן תירוץ. למעשה אבער די אמת דערפון איז אז ווען וועט מען צולייגן נאך דריי שטעט ווען ס'וועט זיין קיני קניזי קדמוני קיני איז אותיות קין קין איז דער גרעסטער סוד וואס קין האט געהארגעט הבל, און ממילא די אלע בירורים ווערן געמאכט יעצט אז מען זאל קענען צוריק מאכן אז ס'זאל נעקר זיין דער חטא. יעצט, לויט וויאזוי דער אר"י הקדוש זאגט, זאגט דער הייליגער אר"י הקדוש אז דער אייבערשטער האט געזאגט פאר משה רבינו אז דו דארפסט פאר דיר אויכעט מאכן די דריי שטעט, כי הקדוש ברוך הוא ציוה אל משה שיפריש ג' ערי המקלט בעבר הירדן להיות לו לעצמו למקלט, מן הסמך מ', גואל הדם של המצרי שהרגו משה. יעצט גיימער יעצט אנהייבן צו פארשטיין וואס רש"י זאגט אז ס'איז משל הקדמוני, מ'רעדט נישט דא פון א זאך וואס א מענטש האט יעצט געטון אין דעם גלגול, מען רעדט נישט פון זאכן וואס ער ווייסט אז ער האט געטוהן, ס'איז דא אזאלכע הויעכע סודות וואס קיינער ווייסט אפילו נישט, דאס איז זאכן וואס דער אייבישטער, אלקים אנה לידו, דאס איז נאך פאר די בריאת העולם אפילו, און ממילא קען קיינער דאס נישט פארשטיין און קיינער קען דאס נישט אויסרעכענען, יעצט וועט מען פארשטיין רש"י אויכעט, רש"י זאגט כאטשיג די גאנצע זאך פון די ערי מקלט איז דאך נאר קולט ווען ס'איז דא אויף יענע זייט אין ארץ ישראל די דריי ערי מקלט, נו וואס פארוואס האט משה רבינו געדארפט דא אפשיידן די דריי ערי מקלט? עס איז פאר. ווייל דאס איז געווען פאר אים אליינס אן ערי מקלט, וועגן דעם וואס ער האט געהארגעט די מצרי אפילו ער האט אים געהארגעט מיטן שם המפורש. יעצט, קיני קניזי קדמוני ווערט געברענגט אז דאס וועט זיין ווען מען וועט מתקן זיין דעם חטא פון. קין, קיני דאס איז קין, און קניזי און קדמוני דאס אזאלכע הויעכע פלעצער, קדמוני איז מלשון קדמונו של עולם, דאס ווען דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט איז דאס געווען די ערשטע זאך וואס ער האט אינזין געהאט פאר ער האט נאך באשאפן די וועלט, און דאס זענען די דריי קליפות וואס דאס עט דער אייבישטער אליינס מברר זיין נאכדעם ווען אונז זעמיר מברר זיין אלעס וואס אונז דארף מיר מברר זיין, אונז זעמיר מברר די שבעה עממים, נאכדעם וועט דער אייבישטער מברר זיין די אנדערע דריי עממים. במילא קומט אויס אז די בירור דאס עט דער אייבישטער אליין מאכן, און דעמאלטס וועמיר אונז דארפן מאכן נאך דריי ערי מקלט'ס, ווייל דעמאלטס וועט זיך איבערשפילן די גאנצע זעקס טויזנט יאר מיט א העכערקייט, און מ'וועט אנהייבן צו פארשטיין אלע גלגולים מיט אלע נשמות, במילא עט מוזן זיין העכערע ערי מקלט'ס אויכעט, ווייל די העכערע ערי מקלט'ס די דריי וואס מ'עט דעמאלטס אפשיידן, דאס וועט זיין אויף די אלע נשמות וואס זענען דורך געגאנגען די זעקס טויזענט יאר, און טאמער האט איינער עפעס געטוהן א זינד וואס נישט ממש רציחה, נאר איינער יענעם מלבין פנים, הייסט עס אזוי ווי הרגו, און די אלע זאכן, ווייל דעמאלטס וועט אלע דקות'דיגע עניינים אויכעט מוזן האבן א תיקון. יעצט אונז געפין מיר אין פרשת אלה מסעי געפין מיר אונז אז מען האט געגעבן פאר שבט לוי ערים לשבת, שטייט צו את בני ישראל ונתנו ללוים מנחלת אחזתם ערים לשבת, שטייט סוף פון די פרשה כל הערים אשר תתנו ללוויים איז ארבעים ושמונה עיר, אַכט און פֿערציק שטעט, יעצט שטייט אין חינוך ומאלה הערים של לוויים, דער חינוך איז אין מצוה ת"ח, און די שטעט פון די לוויים היו מהם ערים מיוחדים להיות מקלט הרוצח, ואולם בכולם היה לו מקלט, דאס טייטש אזוי, ס'איז געווען אַכט און פֿערציק שטעט פאר די לוויים און אלעס איז געווען אן ערי מקלט, און אויסער דעם שטייט אין פסוק אז מ'זאל מאכן נאך דריי שטעט, ס'הייסט דריי אויף עבר לירדן און דריי אין ארץ ישראל. יעצט דאס איז אויסער די אַכט און פֿערציק וואס דאס געהערט פאר די לווים יעצט איז שוין ווערט שוין געברענגט אין די גמרא און אין חינוך אין די ראשונים וואס דער חילוק איז צווישן די שטעט און צווישן די שטעט יעצט כ'וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם ווייל נישט דאס איז דער מכיוון יעצט דער חינוך זאגט די שורש פון די מצוה ידוע פארוואס מ'האט געדארפט מאכן אַכט און פֿערציק שטעט געבן פאר די לווים כי שבט הלוי מבחר השבטים. שבט הלוי איז די אויסגעוועלטסטע פון די שבטים ונכון לעבודת בית השם, ואין לו חלק עם ישראל בנחלת שדות וכרמים, זיי האבן נישט קיין פעלדער און קיין גערטנער, אבל ערים היו צריכים להם, על כל פנים לשבת הם, ובניהם, וטפם, זיי האבן דאך אבער געברויכט האבן וואו צו וואוינען זיי מיט זייערע ווייבער מיט די קינדער, וכל חיתם, און אלע זיינע, זייערע לעבעדיגע נפשות, ומפני גודל מעלתם, ווייל זיי זענען זייער.

וועגן דעם זייערע שטעט האבן אויכעט קולט געווען איינער וואס איז א הורג נפש בשגגה. ועוד טעם בדבר כי בהיותם אנשי לבב ידועים במעלות המידות וחכמות נכבדות, זיי האבן געהאט גוטע מידות און זייער קלוג ידוע לכל ס'איז געווען באוואוסט פאר יעדן, שלא ישמטו את הרוצח, שינצל אליהם אז זיי זאלן נישט עה ארויסגעבן דעם רוצח וואס ער האט זיך באהאלטן ביי זיי ולא יגעו בו ואף כי יהרג אחד מאוהביהם או מגואליהם כאטש ער וועט הרגענען אמאל איינע פון זייערע גוטע פריינד אשר בפתע בלא איבה יהרגם וואס ער טאמער ער וועט הרגענען א לוי ועל השבט הזה הנבחר נאמר האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו כלומר שלא יעשו דבר בעולם זולתי מדרך היושר זיי'לן נישט טוהן קיין שום זאך וואס איז נישט מדרך היושר כיוון וואס איז דער אמת ולא יטה ליבם אהבת אדם ואפילו אהבת אב ואם ואחים ובנים שהטבע תחייב אהבתם אפילו מ'וועט הרג'נען א לוי וואס דאס איז זיין זייער'ס א ברודער אדער א קינד. וכדומה וואס די טבע איז דאך מחייב זייער ליבשאפט, דעמאלטס זאלן די לוי נישט הרג'ענען דעי מענטש. שוין, נאכדעם זאגט דער חינוך ועוד כתבתי בענין זה עוד טענה אחרת בסדר בהר סיני, זאג איך נאך א טענה. יעצט וואס איז דער חינוך אין פרשת בהר סיני? שטייט שלא לשנות ממגרש הלוויים, מ'זאל נישט משנה זיין פון דעם וואס די לוויים האבן באקומען די אַכט און פֿערציק שטעט, זאגט ער משרשי המצוה לפי. שערי הלוויים היו נכונים לצרכי כל השבטים, די לוויים דארפן זיין גרייט פאר אלע שבטים, כי הוא השבט הנבחר לעבודת השם יתברך, ווייל זיי זענען אויסגעוועלט צו דינען דעם אייבערשטן וכל עסקם היה בחכמה שלא יהיו טרידים בעסקי עבודת האדמה, מען זאל נישט זיין טרוד אין עבודת האדמה, כשאר שבטי ישראל, ועליהם נאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, מתוך כך שהחכמה בתוכם היה עסק כל ישראל על עריהם, די אלע אידן האבן זיך געמוזט אומקוקן אויף זייערע שטעט כי לא. ידע האדם מה ילד יום, א מענטש ווייסט נישט וואס דער מארגן גייט ברענגען לכך היה בדין להיות אותן הערים אשר יד הכל ש, עס האט געדארפט זיין שטעט וואס יעדער האט געדארפט זיין גלייך א חלק אין דעם, ולב הכל עליהם, יעדער זאל זיין הארץ האבן אויף זיי, בתכלית היופי, און די שיינקייט והחמדה און די גליסטיגקייט ושבח כל עם ישראל בכך, אין די לויב פון אלע אידן, ומפני כן באה הצוואה עליהם שלא לשנות בעניניהם דבר כי אדון החכמה יסדם דער אייבישטער האט עס מייסד געווען ותיקנם והגביל גבולם און דער אייבישטער האט געמאכט דעם גבול אויכעט וירא כי כן הוא טוב און ער האט געזען אז אזוי איז גוט וכל חילוף אחר דברו יעדער וואס טוט אנדערש ווי דער אייבישטער הייסט אינו אלא גרוע וגנאי און נישט מער ווי ער איז א גורע און דאס איז א גרויסע שאנד. יעצט מ'האמיר אנגעהויבן דעם שיעור האב איך אנגעהויבן מיט א רש י, רש י זאגט והאלקים אנה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה, זאגט רש י ווי איז געווען דאס פלאץ? מ'האט דאך נאכנישט געמאכט די ערי מקלט, זאגט רש י ס'איז יא דא, אף במדבר איז אויך געווען שינוס שמה ואי זה מקום קולטו זה מחנה לויה, זעט איר דאס איז די מחנה לויה, די לוויים זענען געווען הייליגע מענטשן, און אזוי ווי דער חינוך זאגט דאס זייער קלאר. ומפני כן באה הצוואה עליהם שלא לשנות בעניינם דבר, כי אדון החכמה, דער אייבערשטער וואס ער איז דער אדון החכמה יסדם, דאס מייסד געווען, ותקנם, והגביל גבולם, ער האט געמאכט די אַכט און פֿערציק שטעט, וירא כי כן טוב, וכל חילוף אחר דברו, ווער ס'טוישט אנדערש ווי דער אייבערשטער האט געהייסן, אינו אלא גריעה וגנאי. עס איז מורא'דיגע הייליגע ווערטער. יעצט לאמיר דאס צעלייגן. דער אייבישטער האט אונז געגעבן א פלאץ אזוי ווי דער אר"י הקדוש זאגט היינט אין די וועלט, וואס דאס איז אזוי ווי די אַכט און פֿערציק שטעט פון די לוויים, אדער ווי די זעקס שטעט פון די ערי מקלט, און ס'איז אפילו אזוי הויעך אז ס'דערגרייכט די אנדערע דריי שטעט וואס דאס איז פון קיני קניזי און קדמוני וואס אונז האמיר נאך בכלל נישט געמאכט וואס דאס דארף מען ערשט מאכן לעתיד לבא. יעצט, דער אייבישטער פארלאנגט אונז זאמיר תשובה אבער אויב דאס יאר איז אזוי א גאנץ יאר, נו ווי קען מען תשובה טון? האט דער אייבערשטער געמאכט חודש אלול והאלקים אנה לידו ושמתי לך, דאס איז א' למד ו' למד, דאס קומט פון די אויבערשטע דריי ערי מקלט'ס פון קיני קניזי קדמוני פון קין, וואס דאס איז מתקן דעם חטא פון קין, און דאס קומט אראפ אזא געוואלדיגע הארה אין חודש אלול, אזוי ווי נאכדעם ווען משיח העט שוין קומען אונז אויסלייזן און מ'עט שוין האבן די גאנצע נײַן ערי מקלט'ס, די זעקס און די דריי פון קין, וואס מ'עט מתקן זיין קיני קניזי קדמוני, דאס איז דער ושמתי לך מקום לנוס שמה, דאס איז דער חודש אלול, דאס איז דער הייליגקייט און דאס גרויסקייט פון דעם געוואלדיגן חודש אלול. ס'איז נישט סתם א חודש אזוי ווי יעדער חודש, ס'איז א חודש וואס דאס איז געמאכט מ'זאל אלעס מתקן. יעצט לאמיר אביסל אריין, כ'האב פריער געזאגט אז אמאל א מענטש האט יענעם באליידיגט, האט ער מלבין פני חברו געווען, האט ער אים געהארגעט. לאמיר אהער נעמען דעם חטא פון זרע לבטלה, ווען א מענטש איז מוצא זרע לבטלה איז הרי שופך דמים, ער נעמט זיינע אייגענע קינדער וואס דער אייבערשטער געבט אים ער זאל האבן א כח הולדה, און ער איז עס שופך. און ס'איז אזוי ווי ער האט געהארגעט א לעבעדיג קינד. יעצט אז מ'גייט אנהייבן תשובה צו טוהן דארף מען דאך האבן א פלאץ ווי א מכה נפש בשגגה האט א כפרה. אזוי ווי איך האב פריער געזאגט אז דעם טעם פון וואס מ'גייט אין די ערי מקלט איז אלס כפרה נישט נאר אלס שמירה מ'זאל אים נישט הארגען. יעצט לאמיר פארשטיין די זאך. ס'שטייט אין זוהר אז ס'העלפט נישט קיין תשובה. זיכער נישט האסט געהארגעט א מענטש. אבער יעצט אין אלול קומט אראפ אזאלעכע אורות עליונים פון אזא פלאץ. ווי דאס הייסט ערי מקלט, און פון דעם ערי מקלט קען צוויי זאכן זיין, קודם אז מען איז אפגעהיטן פונעם סמך מם, אזוי ווי משה רבינו האט געמאכט די ערי מקלט אין חוץ לארץ כדי ער אליין זאל זיין אפגעהיטן פון סמך מם, אזוי זאגט דער אר"י הקדוש, און למעשה כאטשיג משה רבינו האט דאך געמעגט הרג'ען דעם מצרי ווייל ער האט דאך פשוט צוריק געטוהן ווען ער איז געווען הבל וואס קין האט פאר אים געטוהן, און ער האט עס נישט געטוהן מיט א שווערד, ער האט עס געטוהן מיטן שם המפורש, פשט איז אז דער אייבערשטער האט מסכים געווען. צי דער אייבערשטער האט צוגעהאלפן דערצו ווייל דאס איז דער תיקון מיטן בירור, דעסוועגן דאך איז געווען א שטיקל פגם אין דעם און ער האט געמוזט האבן א תיקון, און שטעל דיר נאך פאר ווען איינער איז בשוגג ער קומט צו צו קרי, אלרייט קען מען עס הערן, אבער במזיד צו טון אזאלכע זאכן הוצאת זרע לבטלה צו כדומה, דאס איז דאך דער גרעסטער איסור וואס איז דא, און עטס זאלטס וויסן. אז די גאנצע תיקון וואס האט געהאלפן דער ערי מקלט איז נאר אויף א שוגג, אויף א מזיד האט עס נישט געהאלפן, איז אז איינער איז מוציא זרע און נאכדעם וויל ער תשובה טוהן, ער אים וועט נישט העלפן אפילו דער עלול אויך נישט, ווייל דער גאנצער עלול איז נאר אז ס'איז געווען א שוגג, ביי א מזיד העלפט עס נישט. ס'איז אמת. יעדע זאך העלפט תשובה אבער דארף שוין זיין א שווערערע תשובה איז בצירוף מיטן עלול בצירוף אז דאס איז דער ערי מקלט און בצירוף אז ס'וועט אמת'דיג וויי טון און ער וועט שרייען טאטע ראטעווע מיך האב רחמנות אויף מיין נשמה וועט אים דער אייבערשטער העלפען ער וועט ארויסקריכן. יעצט איך זיץ און איך טראכט ווען איינעם האט מען מאלעסטעט ער גייט שוין מאלעסטן אנדערע ער לויפט ארום ער טוט כל דבר אסור מיט זנות וויאזוי האט ער א דין ווי א שוגג צו ווי א מזיד זאל איך זאגן ער האט א דין ווי א מייזעט? האט דאך אים געקענט ביי די זיבן אכט און ניין יאר מאלעסטן האט נאך נישט געוויסט אפילו און ווען ער טוט עס פאר אנדערע ווייסט ער אויך נאך נישט וואס ער טוט עס קומט אויס בעסיקלי אז ווער איז דער אמת'דיגער גורם פאר דעם חטא דער ערשטער חזר וואס האט אים מאלעסטעט וואס ער האט געוויסט וואס ער טוט און דאס איז וואס ס'שטייט דא אין פסוק אחד הרג במזיד זיצט ער אונטן. און דער אנדערער איז הורג בשוגג, דאס איז דער מאלעסטער, וואס מ'האט אים מאלעסטעט, גייט ער ארויף אויפן לייטער און ער פאלט אראפ און ער הרג'עט יענעם, ושמתי לך מקום לנוס שמה, ס'איז מורא'דיג וואס דא גייט פאר, עס זעהט זיך אויס פון דעם אר"י הקדוש און פון דעם גאנצן עלול וואס כ'האב ענק געזאגט, אז דער תיקון פון אלע חטאים עוונות ופשעים גייט נאך פיל פיל ווייטער נאך די צייט פון ימות המשיח, ווייל נאכדעם ווען משיח העט קומען וועט משיח דארפן מאכן נאך דריי ערי מקלט. פארוואס? ווייל דא איז דא אזויפיל פארצווייגטע עניינים. א מאלעסטער שרייט איך האב מאלעסטעט, ס'איז אמת. אבער וואס זאל איך טון, מ'האט דאך מיך אויכעט מאלעסטעט. סאו מ'האט מיין נפש און רוח נשמה געהארגעט, און איך האב געהארגעט אנדערע, און אזוי האט זיך עס געצויגן. איין קינד וואס מ'האט מאלעסטעט קען הרג'נען טויזנט מענטשן, און די טויזנט קענען הרג'נען נאך טויזנטער. ס'איז מורא'דיג. ס'איז מיינד באגלינג וואסערע חטאים און עוונות ופשעים מ'טוט, און מ'מיינט ס'וועט קומען יעצט ראש השנה און געבן א קלאפ על חטא, אפילו מ'וועט שוין אביסל תשובה טון, דו ווייסט נישט וואס דא טוט זיך, דא גייט מען אריין אין א חודש וואס דער חודש איז מקושר צו אן עולם וואס איז אנה לידו ושמתי לך, אלעס פירט דער אייבערשטער, און ממילא אז מ'דארף מתקן זיין אלע פריעריגע חטאים, נאך פון פריעריגע גלגולים, און ווער ווייסט פון וויפיל דורות צוריק, איז דארף מען זיכער זען. אז מען זאל נישט לאזן אזא חודש זאל אזוי שנעל דורך גיין, און מען זאל מאכן א ריכטיגע הכנה צו אזא חודש, און דעמאלטס וועט דער אייבערשטער העלפן אז ער וועט פארשטיין אונזער גרויסן גלות, און ער וועט אונז מקבל זיין בתשובה שלמה. יעצט מען דארף אנהייבן אביסל מער צו זיצן אין בית מדרש און צו דאווענען. און דער ראש חודש אלול אנגעהויבן הייסן ימי רחמים וסליחות, און דאס זענען די ימי רצון, און יעדער מענטש דארף נתעורר ווערן מיט תשובה, ער זאל מכפר זיין אויף זיך, נישט נאר פון יעצט, נאר מען זאגט ביי אלעם, נפש רוח און נשמה בגלגול זה ובגלגול אחרים, אלעס וואס מען האט געזינדיגט, און דעם טעם פארוואס ס'איז ימי רחמים ורצון שטייט אין אלף למטה סעיף קטן ב', אין מטה אפרים, סימן.

בתשרי נברא העולם, אזוי ווי ס'שטייט זה היום תחילת מעשיך, ובריאת העולם היה ברצון, ממילא פון דעמאלס וואס דער אייבערשטער האט באשאפען די וועלט איז דאס שוין געווען ימי רחמים ורצון, נאר נאכדעם וואס דער אייבערשטער האט פאר משה רבינ'ען מכפר געווען ווען ער איז ארויף איז דאס געבליבען לדורות אז דאס בלייבט הימים האלה נזכרים ונעשים בכל שנה ושנה אז ס'איז ימי רחמים ורצון, עכ משה רבינו איז ארויפגעגאנגען אין הימעל צו נעמען די צווייטע לוחות. סאו אז אונז וויל מיר תשובה טוהן מוז מיר אנהייבן צו האלטן די צווייטע לוחות, כ'מיין די ערשטע און די צווייטע איז געשטאנען די זעלבע, דארט שטייט וועגן שבת, וועגן זנות, און דארט שטייט וועגן אנכי השם אלוקיך לא יהיה לך אלקים אחרים, און אויך די פערציג טאג איז מתקן די פערציג טאג דאס איז יצירת הוולד. ווייל דאס מיינט אז דאס גייט א תיקון נאך אפילו פאר דער מענטש איז געווען געבוירן אויכעט. יעצט שטייט אויכעט אין בני יששכר אז פֿערציק טאג האבן תתק"ס שעות, נײַן הונדערט און זעכציק שעות, און ער זאגט אז מקווה טהרה האט אויכעט תתק"ס לוג, איז איז דאס מרומז אז די טעג זענען אזוי הייליג אזוי ווי אין א מקווה. נישט אז מ'זאל גיין אין מקווה, חלילה, אין א מקווה טאר מען נישט גיין, נאר פרויען, נישט מענער, אויסער אז ס'איז אליינס פרייוועט, אבער מ'רעדט אז ס'איז אזוי הייליג פונקט ווי א מקווה. יעצט ווערט געברענגט אין מטה משה אין סימן תשע"ח, אז אלול איז מסוגל צו תשובה פון תורה פון נביאים און פון כתובים, אין די תורה וואס שטייט ומל ה' אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך את לבבך ואת לבב איז די ראשי תיבות אלול, אין די נביאים שטייט ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב איז גואל ולשבי. א' למד ו' למד איז אלול, און אויך אט אין כתובים איז לולא האמנתי לראות בטוב השם, לולא איז די אותיות פארקערט פון אלול, און אויך אין ב"ח ווערט געברענגט אין סימן תקפ"א אז אני לדודי ודודי לי די סופי תיבות פון פערציג, וואס דאס איז אלול וואס דאס איז ימי התשובה.

קרוב לקרוב. ווער ס'רופט דעם אייבערשטן, איז ענפערט אים דער אייבערשטער. אין אלי' רבה ווערט געברענגט אז ס'שטייט איש לרעהו ומתנות לאביונים, דאס איז מרומז אז דער אייבערשטער געבט מתנות פאר יעדן איד וואס ער בעט זיך ביי אים, איז אויכעט מרומז אז מ'זאל געבן צדקה. ס'ווערט געברענגט אלול איז אמאל פון לשון מאללין וואס דאס איז דער תרגום פון די מרגלים, מרגלים שטייט מאללין, חודש אלול דארף מען אריינקריכן אין זיך אריין זעהן ווי מען האלט אין קיום התורה והמצוות, ס'אדורך נאך א יאר, ווי אלט בין איך, וואס האב איך אויפגעטון אין מיין לעבן, ווי זאגט דער חובת הלבבות, קוק מיין קינד, דו זעהסט דער מאגן ארבעט שוין נישט ווי ס'דארף צו זיין, דער קאפ ארבעט שוין נישט ווי ס'דארף צו זיין, לאז דיך שוין אפ פון די תאוות, קער דיך צוריק צום אייבערשטן. אין עבודת ישראל פרשת ראה ווערט געברענגט פון רבי ר' מיילעך דא א משנה באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה אזוי האלט דער תנא קמא רבי לעזער ורבי שמעון אומרים באחד בתשרי זאגט ער אזוי ס'דא מענטשן וואס אחד באלול מעשר בהמה זענען דאך אזוי ווי א בהמה נמשל כבהמות נדמו באחד באלול הייבט זיך אן די גאנצע זאך מ'זאל מעורר ווערן מיט תשובה טאמער ווערט מען נישט מעורר מיט תשובה באחד באלול אז עס קומט כאטש ראש השנה זאל מען דעמאלטס ווי מען זאגט, אביסל זיך צוריקקערן צום אייבערשטן. עס ווערט געברענגט ביי מעשר כי ירבה ממך הדרך, אז ס'וועט זיין ווייט פון דיר דער וועג, קען מען עס אויפטוישן פאר געלט. איז זאגט דער אר"י הקדוש, כי ירבה ממך הדרך, די דרך התשובה וועט זיין ביי דיר ווייט, ער זאל דיך עס עפענען אין חודש אלול. די סוד זאגט ער, הנותן בים דרך כנודע, אז דער אייבערשטער גיבט אינמיטן ים אויך א וועג, כאטשיג א מענטש זעט אלעס, ער זעט נישט ווי ער איז, אין א ים איז נישט דא קיין שבילים קיין גאסן, ער איז פארלוירן, דארטן וועט אים דער אייבערשטער אויך העלפן. איז די עיקר איז מען דארף זיך אביסל ווי מען זאגט נעמען אין די האנט אריין און זעהן ווי מען איז פארכאפט און טרייען זיך צוריק צו קערן צום בורא כל עולם די אייבערשטער זאל העלפן מען זאל האבן א גוטע קבלה מען זאל קענען אויספירן וואס מען וויל מען זאל קענען תשובה טוהן מען זאל קענען איבערלאזן די אלע שלעכטע וועגן מען זאל זיך שוין בארעכענען נאך א יאר דורך נאך א יאר דורך. און מען זאל זיך צוריקקערן צום אייבערשטן, די עיקר איז מען זאל אויף זיך מקבל זיין א קלייניקייט אויפן קומענדיגן יאר, דאס וועל איך נישט עובר זיין פאר קיין שום געלט אין די וועלט נישט, לאמיר זאגן צען מינוט א טאג צו לערנען רואיג צו טויב, צען מינוט א טאג בערך נישט קיין סאך, צען מינוט איז אסאך צו גארנישט, זעץ זיך צו צו די גמרא, צו צו א משניות, אפילו צו א חומש מיט רש"י, מען דארף לערנען מדרשים, די וואס זענען מער בר הדעת, מדרשים ממש ס'לייכט אויף די אויגן פונעם מענטש, מדרש רבה, תנחומא, ספרי, ספרא, ס'איז דא זייער שיינע מדרשים, היינט איז דא פירושים זייער שיין, מען זאל לערנען אגדות הש"ס און משניות. כ'האב נאר געוואלט ענדיגן אפשר מיט א קלייניקייט, מען קען זעהן ווי דער אייבערשטער קוקט ארויס אויף אונזער תשובה און ער וויל אונז זאל מיר תשובה טוהן, מען זעהט אין רמב"ם ווי ס'רעדט זיך וועגן דעם ענין פון ערי מקלט, זאגט דער רמב"ם זייער אסאך זאכן, איינס איז אז מ'האט געדארפט האבן כהנים לווים און ישראלים אז דער. רוצח בשוגג זאל זיך פילן דארט באקוועם, ער'ט וועלן האבן ברכת כהן, ער'ט וועלן זעהן א לוי די עבודת הלוי, און ס'זאל זיין א אויסגעמישעכטס נישט ער זאל פילן אווי ער איז דארט אין גלות, און טאמער ס'איז נישט געווען קיין וואסער וואס איז דארטן דורך געגאנגען האט מען געמוזט אריין ברענגען וואסער אין די שטאט, געמוזט אריין ברענגען מיט פייפס. פארוואס ער זאל נישט מוזן זיך מטריח זיין און גיין אויסער די שטאט. און נאך מער, דער רמב"ם זאגט מען האט געמוזט מאכן אז ס'זאל זיין א שטאט וואס אסאך מענטשן וואוינען, ווייל טאמער ס'וועט זיין אין ערי מקלט נאר רוצחים, איז טאמער ס'וועט זיין אסאך רוצחים, איז זאגט דאך די גמרא אז טאמער ס'איז דא מער ווי רוב רוצחים איז די ערי מקלט נישט מער קולט די מענטש, איז למעשה האט מען אבאכט געגעבן אז ס'זאל נישט זיין. נאר רוצחים דארטן, אפילו עס זענען רוצחים בשוגג, אבער מען ווייסט דאך נישט ווער עס איז א שוגג און ווער עס איז א מזיד, נישט אייביג איז דא עדות, איז במילא עס וועט נישט קולט זיין, עט דאך זיין א פראבלעם, איז סיי לויט דעם וואס איך האלט אז ער דארף דארטן זיין ווייל ס'זאל זיין א סעיף העיווען, איז סיי לויט דעם וואס איך האלט אז ער דארף דארטן זיין ווייל ס'זאל זיין א כפרה, איז אויב די גמרא זאגט אז טאמער ס'איז רוב רוצחים איז די ערי מקלט נישט קולט איז די פשט אז ער האט נישט קיין כפרה, און אזוי איז דא א. סאך זאכן וואס מ'האט געמוזט מאכן אז ס'זאל אים זיין מורא'דיג באקוועם דארט. ס'איז געווען א געהעריגע שטאט, ס'איז נישט געווען עפעס אזא קליינע שטעטל ווי קיינער האט נישט געוואוינט, כדי ער זאל נישט בולט זיין. קוקט וואס דער אייבערשטער האט אלץ געטון אפילו פאר א מכה נפש בשוגג. מכה נפש בשוגג. מורא'דיג! דער אייבערשטער האט רחמנות אויף אים. איז למעשה טאמער כ'וועל האלטן אז ביי אונז האט זיך אנגעהויבן די אלע מאלעסטינג און די אלע אנדערע זאכן, שלעכטע מידות ווייל מ'האט אונז נישט געלערנט, האמער דאך א דין ווי א שוגג למעשה. איז דער אייבערשטער קוקט ארויס אז אונז זאלמער תשובה טון, און אפילו אויף א מזיד קוקט אויך דער אייבערשטער ארויס מ'זאל תשובה טון. איך וויל נאר סתם זאגן א מורא'דיגע זאך וואס איז מיר בייגעפאלן אינמיטן מאכן דעם שיעור. רוב עולם האט מסתם געהערט אז ס'איז געווען א טראגעדישע זאך דא א אינגערמאן ער הייסט יואל ב"ר ישראל טירנאוער ער וואוינט אין אנטווערפן און ער איז געפארן מיט זיין קאר אויף א גרויסע הייוועי דארט איז דא א סטאפ סיין ער האט זיך אפגעשטעלט און עפעס א טראק איז געקומען און ער האט נישט געוואטש וואס ער טוט און די טראק איז אין אים אריינגעפארן און ס'איז אויכעט נישט די ערשטע עקסידענט דארט געווען שוין געווען דארט אסאך עקסידענטס ליידער און למעשה דער אינגערמאן האט איבערגעלאזט א ווייב מיט צוויי קליינע קינדער. יעצט, די חברה קדישא פון אנטווערפן האבן געזאגט אז ער איז געווען גאנץ, ער איז נישט געווען צושאסן און צוהאקט, נאר זעהט זיך אויס אז ער האט געמוזט כאפן א זעץ אין קאפ, און אז ער האט געכאפט א זעץ אין קאפ איז ער געשטארבן, אבער ער איז געווען גאנץ, ער איז נישט געווען צושמעטערט. ווען כ'האב דאס געהערט איז מיר ארויפגעגאנגען א מורא'דיגע אינטערעסאנטער געדאנק. כ'בין געווען א יונגל, מסתם געווען אלט צען עלף יאר צו אפשר נאך אביסל יונגער, איך געדענק שוין נישט, דעמאלטס איז מען נאך געפארן אין סאטמארע קעמפ א שטרעקע פון, כ'ווייס, זיבן אכט שעה, מ'איז דאך נאכנישט געווען די גרויסע טרוועי, מ'איז געפארן אויף דעם סעווענטין, דעם אלטן, ס'האט געווען א רעד עפל רעסט, מ'האט זיך דארט אפגעשטעלט און מ'האט געגעבן פאר די קינדער אביסל וואסער צו טרינקען, ס'געדענקט זיך אזוי ווי מ'האט געסטראגלט און געהאסלט. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. למעשה ווען מ'איז שוין אנגעקומען צו די קראכעדיגע ברידזש און יעדער האט זיך שוין געפרייט, די קראכעדיגע ברידזש, דאס איז שוין געווען שמחה וששון. איז געווען א איד ר' אלי' דוד טירנאויער, ער איז געווען א מלמד, און ער האט געדרייווט אזא ווען, אויב איך דערמאן זיך געהעריג איז עס געווען אזוי, ס'איז געווען נאכן חנוכת הבית פון קעמפ, און א גאנצע נאכט פריער איז ר' אלי' דוד אויפגעווען, און. ער איז איינגעשלאפן אינמיטן דרייוון און ליידער ליידער איז ער אריינגעפארן אין א בוים און געמאכט א ביטערן עקסידענט. און ער האט געהאט אין די קאר אזוי ר' אלי' דוד און זיין ברודער אברהם וואלף און דער רבי ר' בער דער רויטע רבי. זיי, ר' אלי' דוד און אברהם וואלף און רבי ר' בער זענען געווען צוקלאפט די פיס פון אויבן ביז אראפ. און דער אנטווערפענער דיין איז ארויסגעקומען פון די קאר און האט געזאגט ברוך השם ס'איז מיר גארנישט געשען. און אַ מינוט דערױף איז ער צוזאַמגעפֿאַלן און נעבעך אַװעק. ער פֿלעגט אונדז פֿאַרהערן, דאָ איז געװען דער זײדע ר' אלי' דוד טירנױער יעצט דאָס האָט נישט איך בלעם נישט קײנעם הײַנט נאָך זאָגן איך בלעם ר' אלי' דוד איך בלעם נישט קײנעם איך װיל ענק נאָר װײַזן װיאַזױ דער אײבישטער פֿירט זײַן װעלט און אַז מען קוקט אַרײַן קען מען זען אינטערעסאַנטע זאַכן מען זעט אַז גאָרנישט איז נישט קײן מקרה ר' אלי' דוד טירנױערס אײניקל איז געפֿאָרן אױף אַנטװערפּן חתונה האָבן ער האָט אױפֿגעשטעלט אַ שײנעם דור צװײ קינדערלעך און ער איז געפארן אויף די הייוועי און א טראק איז אין אים אריין געפארן און ער האט אים נעבעך אוועק גענומען פון די וועלט אבער ער איז אויך געווען גאנץ און דער אנטווערפענער דיין נאכן עקסידענט איז אויך ארויס געקומען אז ער איז גאנץ און שאפראן רב דער היינטיגער נישט דער פריעריגער שאפראן רב דער היינטיגער ער איז ארויס געפלויגן פון די קאר און ס'איז אים גארנישט געשען פארוואס ווייל אזוי שטייט דאך אין פסוק. גם רשע ליום רעה יעזבנו השם, דעם רשע האט דער אייבערשטער איבערגעלאזט אז ער זאל אונז שטערן אין די מלחמה קעגן פעדאפיילס. יעצט ר' אלי' דוד איז געווען זייער א גרויסער עסקן פאר סאטמאר ער האט געדרייווט א באס און ער איז בכלל געווען א גרויסער עסקן און דער יונגערמאן זיין אייניקל דער יואל איז אויכעט פון די גרויסע עסקנים אין אנטווערפן פאר סאטמאר סאו ס'איז דא א שטיקל ריזעמבלענס אין די גאנצע מעשה וויאזוי וואס און ווער און ווען דאס אויספיגערן קען מיר יעצט נישט אונז זעמיר צו קליינע מוחות, אבער מען זעהט אז ס'איז דא אזא מין זאך ווי ס'ווערט אפגעצאלט זאכן פון פריעריגע גלגולים און פון הונדערטער גלגולים צוריק, ס'איז דא א באקאנטע מעשה אז ווען דער ערשטער בעלזער רב הרב שלום איז געווארן רב אין בעלז האט ער אמאל דערציילט אז ס'קומען נאך צו אים נשמות, וואס זיי האבן נישט קיין תיקון, זיי וואנדערן זיך און זיי וואלגערן זיך און זענען נאך נישט צוגעקומען אפילו צום משפט, דאס ווערט אנגערופן אין די ספרים כף הקלע, מען דרייט זיך יארן, הונדערטער יארן, פון איין עק וועלט אויף די צווייטע, מען האט נישט קיין מנוחה, אמאל גייט מען אריין אין א מענטש ווערט דאס אזא דיבוק, און אמאל דרייט מען זיך און מען וואנדערט זיך, האט הרב שלומ'קע בעלזער געזאגט ס'איז געקומען צו אים היינט אסאך מאל נשמות וואס זיי וואנדערן און זיי וואלגערן זיך נאך ווייל זיי האבן ארויסגעווארפן דעם ב"ח פון שטאט בעלז. און דער ב"ח איז געווען זיכער מיט הונדערט יאהר פאר ר' שלומ'קע בעלזער, סאו פיגער אוט וויאזוי דאס גייט. דאס איז תיקונים, פארשטייען מיר נישט צו דעם, וואס נאר דער הייליגער באשעפער. ס'איז דא א מעשה מיטן חפץ חיים, חפץ חיים האט אמאל געזאגט אז מען לעבט גענוג לאנג זעהט מען, האט ער דערציילט אז ס'איז געווען א איד אין ראדין, ס'איז געווען א לענדלארד און ס'איז געווען אן אלמנה, און זי האט אים געבעטן, זי איז געווארן אן אלמנה, זי האט געבעטן דעם לענדלארד זאל איר נישט ארויסווארפן, האט דער איד געזאגט, איך האב מורא וועסט נישט האבן צו באצאלן, זאגט זי, מיין מאן האט איבערגעלאזט אסאך געלט. ניין, איך גלייב נישט, כ'וועל דיר צאלן פאראויס, איך וויל נישט. קיצער, ער האט געזען אז ער קען נישט מיט די אלמנה פארט גיין צו דין תורה וועט דאך די אלמנה געווינען, איז ער געגאנגען ווייל ביי די אלמנה שטייט, אין פרשת משפטים, שמות, כ"ב, פסוק כ"א כל אלמנה ויתום לא תענון. יעצט, עס איז געווען אמאל א דין תורה ביים שינאווער רב, און עס איז געווען אן אלמנה האט שינאווער רב א קרעכץ געטאן, האט מען אים געפרעגט וואס האט איר אזוי געקרעכצט, האט ער געזאגט זייער פשוט, כל אלמנה ויתום לא תענון רעדט מען אפילו ווען זי איז על פי תורה נישט גערעכט, און די ווילסט זאגן זי איז נישט גערעכט, האב איך מורא פאר א קרעכץ פון אן אלמנה. עניוועי.

צדקה און חסד מיט אלעם, אזא מיתה משונה, זאגט דער חפץ חיים מען דארף לעבן גענוג לאנג צו זען וויאזוי דער אייבערשטער פירט זיין ווירטשאפט, איך געדענק ווען ער האט אראפגענומען דעם דאך פון די אלמנה, יעצט האט דער אייבערשטער אראפגענומען זיין דאך אויך. עניוועי, דאס איז נאר געווען אביסל צוגעלייגט צו ווייזן אז ס'איז יש מנהיג לבירה, ס'איז דא א מנהיג פאר די בירה. שטייט אין מדרש אברהם אבינו האט געזעהן אז ס'איז דא א בירה דולקת, ס'ברענט, האט ער געזאגט ס'מוז זיין א מנהיג לבירה, פרעגט יעדער א קשיא, די בירה אליין איז דען נישט גענוג א ראיה אז איינער האט עס געבויעט, צו איינער איז דאס מהווה, וואס הייסט ס'מוז זיין דולקת ס'זאל ברענען? איז די תירוץ איז סתם אזוי, מ'לעבט נארמאל מ'כאפט זיך נישט, אבער ווען ס'געשעהט א פייער הייבט מען אן צו טראכטן פארוואס, פארווען, און אמאל דעם ריכטיגן. דאס, מען זאגט יעדע נאכט ערליך ותקננו בעצה טובה מלפניך, העלפט דער אייבערשטער אז מען איז משיג וואס דא גייט פאר, חזון איש האט אמאל געהאט איינער איז צו אים געקומען איז געווען א פראבלעם ער האט זיך נישט געוואוסט וויאזוי אן עצה צו געבן, זאגט דער חזון איש ווארט ביז נאך מעריב, פרעגט דער איד וואס נאך מעריב וועט איר קלוגער ווערן? זאגט ער אוודאי כ'וועל זאגן ותקננו בעצה טובה, כ'וועל בעטן דעם אייבערשטן וועל איך וויסן צו ענטפערן, סא דאס איז מיר געווען אביסל צוגעלייגט, כ'האב נישט געמיינט קיינעם דא וויי צו טון צי וואס אבער. ס'האט עפעס אזוי בולט געווען אז ס'האט מיך ממש, ס'האט מיר געכאפט א ציטער. דער אייבערשטער וועט העלפן ס'וועט זיין א כתיבה וחתימה טובה גוט געבענטשט יאר פאר יעדן. יעצט ווינטשט מען שוין א כתיבה וחתימה טובה כל טוב.